א רויטן שטרייף ארום דעם הויכן שטערן און ווייטער הינטער די ביידע אויערן איז געווען דייטליך צו זען, דאס האט מען אויפגעהאקט זיין שארבן און דאן נאך אים צוריקגעבראכט אויפן ארט. ווען איך האב דערזען דאס בילד אין דער קאלטער מערטוועצקאיא האט זיך מיר געוואלט צעשרייען זיך אויפן קול רופן הילף, פארדאמען און זידלען וועמען? וואס? מיט אַ טיפֿע וווּנד אין דער נשמה האָב איך פֿאַרלאָזן דעם גרויזאַמען פּלאַץ. אויף מאָרגן, בײַ מײַן לעצטן עקזאַמען, האָט דער פּראָפֿעסאָר געפֿרעגט, וואָס איז מיט אײַך? איך האָב ניט געקענט ענטפֿערן. איינער פֿון מײַנע חבֿרים האָט דערקלערט דעם פּראָפֿעסאָר די סיטואַציע. ער האָט מער ניט גערעדט, געגעבן מיר אַ פֿינף. מײַנע עקזאַמענעס זײַנען מיט דעם געווען דערפֿאָלגרײַך פֿאַרענדיקט. איך בין ווידער אריינגענומען געווארן אין וואלד אינסטיטוט, דער בייזער חלום מיינער האט זיך פארענדיגט, טייער האב איך באצאלט פאר מיין אריינמישן זיך אין פאליטיק. דורך טרערן האבן מיינע קרובים מיך גראטולירט מיט אַ גרויסן דערפאלג, און אנגעהויבן מאכן די צוגרייטונגען צו דער מארגנדיגער לוויה. איך געדענק זי ווייניג. אין מיין זיכרון געפין איך בלויז איינצלנע קליינע בילדער און סצענקעס. איך זעה א גרופע מענטשן ביי דעם הינטער-ארויסגאנג פון דער קליניק, דאס זענען יאשא'ס פריינט, חברים, מען שטופט זיך, א קאסטן ווערט ארויסגעטראגן אויפן הויף, דער סטודענט פאקראווסקי, דער שילער פון רימסקי-קארסאקאוו, קומט צו און זאגט מיר עפעס שטילערהייט, די גרופע לאזט זיך גיין פאראויס, איך גיי אויך. אַ שװאַרצער קאַסטן איז פֿאַר מײַנע אױגן, ער שאָקלט זיך און מאַכט אונדז אַלעמען נאָכצופֿאָלגן אים דורך אײן גאַס נאָך דער אַנדערער. הינטער דעם קאַסטן באַװײַזט זיך אַ שלאַנקער פֿרױען-סילועט. ס'איז אַ יונגע מײדל, אָנגעטאָן אין שװאַרצן, איר קאָפּ אױסגעשטרעקט פֿאָרױס, אַזױ װי זי װאָלט געװאָלט װיסן װאָס עס טוט זיך דאָרטן. זי געפֿינט זיך האַרט בײַם קאַסטן, אַזױ אַז װען זי שטרעקט אױס די האַנט, קאָן זי אים אָנרירן. די אַלטע באַבושקאַ און די קרובֿים גײען הינטער איר. זי מערקט דאָס ניט, זי טראַכט ניט דאַפֿון, אַז עס פּאַסט ניט, זײַטיקע פּערזאָנען זאָלן נאָכגײן דעם קאַסטן אַזױ נאָענט און פֿאַרנעמען דעם אָרט פֿון די גאָר נאָענטע. װער איז זי? איך האָב זי קײנמאָל ניט געזען. איך מערק, אַז אױך אַנדערע פֿרעגן זיך די זעלבע קשיא. אָבער זי זאָרגט זיך ניט װעגן דעם, זי האַלט אין איין גיין, אין איין קוקן פֿאָרויס. איך וואַרף אַ בליק אויף איר פּנים, ניין, אויף דעם פּראָפֿיל. ער איז ייִדיש און ניט ייִדיש. די שוואַרצע האָר זענען גלאַט און איינפֿאַך פֿאַרקעמט, דאָס פּנים בלייך, כּמעט ווײַס, מיט אַ דורכזיכטיקער פּאָרצעלאַינער ווײַסקייט. זי האַלט די אויגן אַרונטערגעלאָזן,

ניט קוקנדיק, שאָקלט זי מיטן קאָפּ אױף נײן. זי גײט װײַטער, אַזױ װי אַן אומזיכטיקע קראַפֿט װאָלט זי געהאַלטן צוגעבונדן צום שװאַרצן קאַסטן. זיכער זענען מיר געפֿאָרן מיט דער אײַזנבאַן, װײַל דער בית-עולם איז אױף דער באַן-סטאַציע פּרעאָבראַזשענסקאַיאַ, אַ האַלבע שעה פֿון פּעטערבורג. איך געדענק אָבער ניט די רײַזע. דײַטלעך איז געבליבן אין זיכּרון אײן מאָמענט. דער שמש גיט מיר אַ ברעטל און אַ בלײַשטיפֿט און װיל, אַז איך זאָל אָנשרײַבן אױפֿן ברעטל דעם נאָמען פֿון פֿאַרשטאָרבענעם. איך טו דאָס. טרערן גיסן זיך פֿון מײַנע אױגן. די זון שײַנט. שטיל איז אַרום אונדז. יאַשאַ איז שױן אונטער אונדזערע פֿיס, געװאָרן אַ פֿאַרגאַנגענהײט, אַ װוּנד, װאָס װעט זיך זײער לאַנגזאַם הײלן. װען איך קום צום אַרױסגאַנג,

א לעבעדיג געווארענע בילד פון א גרויסן מאלער, איז עס ניט דער קאפ פון דער אידישער מיידל מרים פון נצרת? דאס איז מאשא דאבראלובאווא, זאגט זשעני, די שוועסטער פון אלעקסאנדער, זע ווי זי איז ענליך צו אים. פון דעם מאמענט אן האט זשעני שטעמבער, די וואונדערליכע פיאניסטן, וועמעס נאמען עס איז גוט באקאנט די היינטיגע מוזיקער, באקומען א נייעם פריינד, א פערזאן וואס זי האט געליבט דורך זיך מער ווי וועמען עס איז, און מאשא דאבראלובאווא האט איר צוריקגעצאלט אויך מיט טיפער פריינדשאפט און איבערגעגעבנקייט. זייער פריינדשאפט וואס איז געבוירן געווארן אין דעם זעלבן מאמענט ווען זשעני האט געבראכט צו קבורה איר אנדערן טייערן פריינד, יאשא האט געדויערט אומגעשטערט עטליכע יאר ביז מאשא'ס טראגישן טויט. וואס פאר א ראלע האט מאשא געשפילט אין יאשא'ס לעבן אדער אין זיין טויט? וועגן דעם האבן מיר זיך קיינמאל ניט דערוואוסט. עס איז אבער געווען קלאר אז א געוויסע ראלע האט זי דא יא געשפילט, כאטש ניט מער ווי א פאסיווע, א גאנץ אומשולדיגע. מעגליך אז איר איז אויסגעקומען צוריקצואווייזן יאשא'ס ליבע, זי האָט צוריקגעוויזן אַ יעדנס ליבע, אַזאַ איז געווען איר נאַטור, אַ געבוירענע צנועה, אַ שוועסטער פֿון אַלכּסנדר דעם אַסקעט, וואָס האָט געקעמפֿט מיט זיך, מיט זײַן קערפּער זײַן גאַנצן לעבן לאַנג. איך האָב זיך שפּעטער באַפֿרײַנדעט מיט מאַשאַן, מיר האָבן פֿאַרבראַכט צוזאַמען אַ סך צײַט, זיך דורכגעשריבן, ווען איך בין געווען אוועק, אבער איך האב קיינמאל ניט געוואגט זי צו פרעגן, וואס אזוינס עס איז פארגעקומען צווישן איר און יאשען. זיין סוד איז געווען באגראבן צוזאמען מיט אים, און שפעטער מיט איר אויף אייביק. און ווייטער איז געפלאסן מיין לעבן, איך בין געווען יונג, געזונט, ניט געהאט קיין געלט-זארגן. היינט ווייס איך אז איך בין דעמאלט געווען גליקלעך, דעמאָלט אָבער האָב איך געטראַכט וועגן אַ ווײַטער צוקונפֿט, וואָס וועט מיך מאַכן גליקלעך. אומדערוואַרט האָב איך באַקומען אַ פּאָוועסטקע, אײַנלאַדונג צו יאַווען זיך אין אוטשאַסטאָק פּאָליציי-סטאַנציע. דער פּריסטאַוו מיט אַן אוניווערסיטעטישן צייכן האָט מיך פֿרײַנדלעך אויפֿגענומען, אָבער. אָבער איך מוז אײַך אַרויסשיקן פֿון רוסלאַנד, האָט ער מיר געזאָגט. איר דאַרפֿט פֿאָרן קײן דײַטשלאַנד. קײן דײַטשלאַנד? צו װאָס? איר זײַט דאָך אַ דײַטשער אונטערטאַן און זײַט צװאַנציק יאָר אַלט, דאַרפֿט איר שטעלן זיך צו מיליטערדינסט. מיר האָבן באַקומען אַ מעלדונג פֿון דײַטשן קאָנסול. ער פֿאָדערט, אַז די רוסישע פּאָליצײ זאָל אײַך צװינגען צו פֿאָרן. זאָגט מיר, פּאָלקאָװניק, אױב איר האָט געװאָלט זײַן גוט מיט אַ פּריסטאַװ, האָט איר אים געדאַרפֿט רופֿן פּאָלקאָװניק, כאטש ער איז דאס ניט געווען, זאגט מיר וואס פאר אן אינטערעס האט די רוסישע רעגירונג אין צושטעלן סאלדאטן צו דייטשלאנד, עס איז דאך קעגן אירע אייגענע אינטערעסן? מיר טוען אסאך זאכן קעגן אונזערע אייגענע אינטערעסן, האט דער פאלקאווניק פארטרוילעך געמורמלט, אבער אזוי איז עס שוין, רעדט זיך דורך מיטן דייטשן קאנסול, בעט אים אז ער זאל אייך געבן די מעגליכקייט צו פארענדיגן אייערע שטודיעס, מיר טוען דאך דאס פאר אונזערע סטודענטן, פארוואס זאל דייטשלאנד דאס אויך נישט טון? איר וועט שפעטער אפדינען. איך האב זיך אריינגעכאפט אין דייטשן קאנסולאט, א מענטש מיט א בייכל, א בארד און א פליך, האט דער הער קאנסול גענומען שרייען אויף מיר, ווי נאר איך האב געעפנט מיין מויל, דא ווערט דייטש גערעדט, ניט רוסיש, דייטש! ער איז געווארן רויט פון אויפרעגונג, אזוי ווי איך וואלט פערזענליך באליידיגט אים, זיין ווייב די קאנסולעכע און די קאנסול-קינדערלעך. איך האב אים דערקלערט וואס איך וויל, זאל ער מיך אפלאזן ביז איך וועל פארענדיגן דעם אינסטיטוט, דעמאלט וועט דאך דייטשלאנד האבן א בעסערן, אן אויסגעשטודירטן סאלדאט. ער האט זיך פארטראכט. דער ארגומענט וועגן א בעסערן סאלדאט האט געווירקט אויף אים. ווי לאנג דארפט איר נאך שטודירן?

איך ווייס אייער פאל. ער האט אריינגעקוקט אין עפעס א פאפיר. אייער טאטע איז א דייטש אבער אייער מאמע איז א רוסישע יא? יא. איר זייט געבוירען געווארען אין רוסלאנד? יא. נו, זאגט דאך דאס רוסישע געזעץ קלאר און דייטליך אז אין אזא פאל קען דער זון זיך ווענדן צו דער רעגירונג מיט א ביטע צו ווערען א רוסישער איך האב דאס ניט געוואוסט, הער קאנסול, אבער איצט ווייסט איר דאס, איצט קאנט איר מיר ניט זאגן אז דאס איז אוממעגליך, האט ער זיך נאך מער געבייזערט. איך האב שוין געהאט אזא פאל, דער יונגערמאן האט געדארפט דינען אין דייטשלאנד, ווערט ער אינמיטן א רוסישער אונטערטאן און טו אים עפעס, דאס איז געווען ניט שיין פון זיין זייט, האב איך איינגעשטימט, חוץ דעם איז דאך ניט לייכט אויך, און עס קאסט אסאך געלט, איא? עס קאסט גאר קיין געלט ניט, און לייכט איז עס אויך, מען דארף נאר אנשרייבן א ביטע. צו וועמען? צום גובערנאטאר פון דער גובערניע פון וואנען מען שטאמט, מען דארף אנווייזן דאס געזעץ און. און צולייגן די נויטיגע דאקומענטן, נאטירליך,

איך וויל אייך ניט שטערן. אַ דאַנק. אָבער אין דרײַ יאָר אַרום וועט איר מוזן אַוועקפאָרן קיין דייטשלאַנד און דינען אין דער אַרמעי. וויאַזשע אַנדערש, הער קאָנסול? אַוודאי וועל איך מוזן דינען, מיט דעם גרעסטן פאַרגעניגן. דער קאָנסול האָט זיך געזעגנט מיט מיר שוין גאָר פריינדלעך. ער איז געווען אַן ערלעכער דייטש. איך מוז אים זיין דאַנקבאַר. ער איז דאך געווען דער וואס קאכנדיג זיך האט ער מיר געגעבן די אידעי צו ווערן א רוסישער אונטערטאן. איך האב קיין סאך ניט געטראכט און באלד אנגעשריבן וואוהין מען דארף, ווייל איך האב געהאט דעם גרעסטן צוטרוי צו דעם דייטשן קאנסול, מער צו אים איידער צום גראדנער גובערנאטאר. אבער דער גראדנער גובערנאטאר האט באוויזן אז ער איז אויך א מענטש פון געזעץ. איך האב באקומען אן אפיציעלן באריכט אז. אז אין אזא און אזא טאג וועט די גראדנענסקאיע גובערנסקאיע אופראוולעניע זיין גרייט צו מאכן פון מיר דעם דייטש א רוס. דער דייטש דארף אנקומען פערזענליך אין גראדנ און שווערן אז פון היינט אן וועט ער זיין א געטרייער צארישער אונטערטאן און אויב עס איז נויטיג וועט ער שטארבן פאר זיין ניי פאטערלאנד פונקט אזוי נישט ווי ביז היינט האט ער געדארפט זיין גרייט צו שטארבן פאר זיין פריערדיגן פאטערלאנד. דאס אלץ האב איך טאקע דורכגעפירט און עס איז ניט מיין שולד אז ווען איך האב געשווארן האבן די טשינאווניקעס, באאמטע, געפלוידערט, און מיין שבועה איז פארלארן געגאנגען אונטער דעם כאר פון זייערע שטימען. איך האב באקומען א באשטעטיגונג אז איך בין געווארן א רוסישער איד מיט אלע רוסישע אידן גלייך. דער באַאַמטער האָט מיר אָפּגעגעבן מזל-טובֿ און איך אים אַ קערבל. דאָס איז געװען מײַן ערשטער אָפֿיציעלער אַרײַנפֿאָר אין רוסלאַנד נאָך דעם, װי איך האָב פֿאַרלאָזן דײַטשלאַנד. פֿון דעם מאָמענט אָן האָב איך געװוּסט, אַז איך האָב אַ נײַ פֿאָטערלאַנד.

ווי ליטעראַטור און קונסט פֿאַר מיר. ווען ער איז געווען נאָך אַ שילער, קוים זיבעצן יאָר אַלט, האָט ער שוין קאָרעספּאָנדירט מיט דעם וועלט-באַרימטן פֿראַנצויזישן אַסטראָנאָם קאַמיל פֿלאַמאַריאָן. דער אַלטער געלערנטער, שרײַבנדיק פֿון פּאַריז צו מאָסיע פּערלמאַן אין ביאַליסטאָק, איז זיכער געווען איבערצײַגט, אַז ער שרײַבט דאָס צו אַן אַלטן פּליכעוואַטן קאָלעגע. ווען מיין ברודער איז געווען אכצן יאר אלט האט ער אפגעדרוקט א וויסנשאפטלעך בוך מיט אן אפשרעקנדיגן נאמען די כעמישע נאטור פון דעם וועלט-עטער. פארשטייט זיך אז ער האט ניט געהאט קיין מורא פאר קיין עקזאמען. די צרה אבער מיט אים איז געווען די זעלבע וואס מיט מיר, ער איז געווען א דייטש, אן אויסלענדישער איד, מען וואלט אים ניט געלאזט האלטן קיין עקזאמען אין קיין אינסטיטוט אחוץ דעם וואלד אינסטיטוט, און דא האט מען שוין אפגעשאפט די איינטריט-עקזאמענס און גערעכנט זיך נאר מיט די אטעסטאטן פון די גימנאזיעס און רעאלשולן, ווער עס האט א בעסערן אטעסטאט דער ווערט אריינגענומען. יאקאב האט אריינגעשיקט זיין אטעסטאט אין וואלד אינסטיטוט אין אַלע קעגנשטאַנדן האָט ער געהאַט נאָר איין צייכן, דעם העכסטן, פֿינף, און פֿאָרט האָט מען אים ניט אָנגענומען אין אינסטיטוט און צוריקגעשיקט זײַנע פּאַפּירן. איך האָב געפֿילט, אַז דאָ איז עפּעס ניט גלאַט און בין אַרײַנגעגאַנגען אין קאַנצעלאַריע פֿון אינסטיטוט זיך נאָכפֿרעגן. מען האָט מיר דערקלערט, יאָ, אײַער ברודער, ווייזט אויס, איז אַ זייער באַגאַבטער יונגערמאַן, אבער פארוואס האט ער ניט געלערנט זאקאן בוזשי רעליגיע קעגנשטאנדן? ניט געלערנט? ווי אזוי? אט זעט איר דאך אליין, האט מען מיר אנגעוויזן אויף יאקאב'ס אטעסטאט, פאר זאקאן בוזשי איז ניטא קיין צייכן אינגאנצן, אנשטאט א צייכן איז דא א קליינע ליניע. יידישע שילער פון אנדערע שטעט האבן דאך יא געלערנט זאקאן, נו,

איר דארפט זיך ווענדן צום מיניסטער, אבער ניט אליין. אימיצער מיט א נאמען, מיט אן איינפלוס דארף דעם מיניסטער אלצדינג דערקלערן. מיט איין ווארט, איר דארפט האבן א גוטע פראטעקציע. עס איז לייכט צו זאגן, אבער וואו נעמט מען אזא פראטעקציע? דאס איז דאך פונקט וואס מען דארף האבן אין רוסלאנד מער ווי געלט, מער ווי פעאיגקייטן, ווי מזל אליין. איך האב אנגעשריבן וועגן דעם אלעם אין ביאליסטאק און אנגעהויבן צו ברעכן דעם קאפ ווי אזוי געפינט מען דעם בלויען פויגל מיטן נאמען פראטעקציע. דער בלויער פויגל איז געקומען צו פליען פון ביאליסטאק און זיין נאמען איז געווען פירשטין טרובעצקאיא. איך ווייס ניט ווי אזוי נאר אין אונזער שטאט האט זיך פארוואלגערט עפעס א קניאגיניא פירשטין טרובעצקאיא און דער אַדוואָקאַט באָרנשטיין, דער איידעם פֿון דעם פֿאַרשטאָרבענעם העברעיִשן שרײַבער גאָטלאָבער, האָט געפֿירט איר אַ דיעלאָ, קעיס. אין וואָס איר דיעלאָ איז באַשטאַנען, איז ניט וויכטיק. וויכטיק איז, אַז מײַן מאַמע איז אַוועק צום אַדוואָקאַט באָרנשטיין. באָרנשטיין האָט געהאַט אַ שמועס מיט דער פֿירשטין, וועלכע האָט זיך אַרויסגעוויזן צו זײַן אַ גוטהאַרציקע פֿרוי. זי האָט געגעבן דער מאַמען אַ רעקאָמענדאַציע-בריװ, װעלכן איך דאַרף פּערזענלעך איבערגעבן צו פֿירשט פֿסיעװאָלאָזשסקי אין פּעטערבורג. דאָס איז געװען די פּראָטעקציע, װײַל פֿסיעװאָלאָזשסקי, באַקומענדיק איר בריװ, װעט זיך שױן װענדן צום מיניסטער און אַלצדינג װעט זײַן אין אָרדענונג. איך האָב געהאַלטן דעם כּישוף-בריװ אין מײַנע הענט,

וואוינט ער דארטן אין סאמע פאלאץ מיט דעם צאר הייסט עס צוזאמען, עסט און טרינקט ביי אים, און איך מוז דאס גיין אהין אנקלינגען ביי דער טיר ביים צאר הייסט עס, און ווען עמיצער פון זיי פרעגט מיך שטא נאדא, וואס ווילט איר, מוז איך ענטפערן אז איך בין געקומען ניט צום צאר אליין, נאר צו זיין זשילעץ, בארדער, און ווער איז דאס דער קניאז' וסיוואלאשסקי? וואס איז אזוי מעכטיג אדער פארקערט אזוי ארעם אז ער האט ניט קיין אייגענע וואוינונג נאר וואוינט ביים צאר אליין? איך האב זיך נאכגעפרעגט און מען האט מיר ערקלערט. פירשט פסיעוואלאזשסקי איז מיט אפאר יאר צוריק געווען דער דירעקטאר פון אלע קייזערליכע טעאטערס אין פעטערבורג. דריי זענען זיי געווען און אלע דריי האבן געגעבן אזא שטוינענדיקן דעפיציט אז מען האט דעם קניאז באזייטיגט און געבעטן אנצונעמען אן אנדער שטעלע, איצט איז ער דער דירעקטאר פון דער קייזערליכער בילדער גאלעריע ערמיטאזש. די דאזיגע גאלעריע געפינט זיך אין די זאלן פון דעם גראנדיעזן ווינטער פאלאץ. איינטריט איז פריי. לעבן דער גאלעריע האבן זיך מסתמא געפונען א פאר פיינע צימערן פאר דעם דירעקטאר אליין, הייסט עס, קאָן איך זיך אַרײַנכאַפּן צו אים און ניט מורא האָבן, אַז איך װעל שטערן דעם צאַר ניקאָלײַ אין זײַן שװערער אַרבעט צו רעגירן רוסלאַנד. דער צאַר װאױנט אױבן, און דער ערמיטאַזש מיט װסעװאָלאָזשסקין זענען אונטן. אין אַ שעהנעם טרוקענעם פֿרי-האַרבסטיקן מאָרגן בין איך צוגעגאַנגען צו דעם װינטער-פּאַלאַץ. געזוכט, געפרעגט אין דער בילדער גאלעריע ערמיטאזש וואו איך קען זען דעם דירעקטאר. איך האב באקומען אן ענטפער, ארום דעם קארידאר, די און די טיר. ביי דער און דער טיר האט מיך אפגעשטעלט א הויף לאקיי, אנגעטון אזוי ווי די רוסישע מיניסטארן פלעגן זיך אנטון מיט הונדערט און פופציג יאר צוריק. דער בריוו מיט דער קרוין האט געמאכט אויף אים אן איינדרוק. ער איז אוועק. אפאר מינוט שפעטער איז ער צוריק געקומען, שוין אן דעם בריוו הייסט עס, איבערגעגעבן וועמען מען דארף, און געבעטן מיך אריינגיין און ווארטן. זיין דורכלויכט וויל מיך זען. אריינגעפירט האט ער מיך אין א שיין גרויס צימער. א שווערע בלישטשענדיגע קאנדעלאברע איז געהאנגען איבער מיין קאפ, די ווענט זענען געווען באהאנגען מיט שיינע בילדער, אפנים עס איז ניט געווען גענוג פלאץ פאר זיי אין ערמיטאזש. איך בין געווען ניט אליין. ביי דער אנדערער וואנט איז געזעסן א וואזשנער מאן מיט א וואזשנער בארד און וואזשנע געלייענט די אנטיסעמיטישע צייטונג נאוואיע וורעמיא. מיין הארץ איז מיר אויסגעגאנגען פון נייגער, אָ, ווען איך קען נאר אריינווארפן א בליק אין דער צייטונג, ווייל ס'איז מעגליך אז דארטן איז שוין אפגעדרוקט די רעזולטאט פון דעם דראמאטישן קאנקורס. נעכטן האב איך געקויפט די צייטונג און גארניט, אייערנעכטן אויך, ווער קען זיך דאס פארגינען ארויסצואווארפן יעדן טאג פינף קאפיקעס אויף דער צייטונג? א האפענונג אז מיין שטימע פון בלוט האט געוואונען א פרייז האב איך ניט געהאט, אבער איך מוז וויסן אויף זיכער און ארויסווארפן די גאנצע נארישקייט פון קאפ. ווידער האט זיך באוויזן דער הויכער לאקיי פון יעקאטערינע דער צווייטערס צייטן, און אנגעזאגט דעם וואזשנעם מאן מיט דער בארד אז דער פירשט ווארט אויף אים. ווען ביידע זענען פארשוואונדן, האב איך זיך א ווארף געטאן צו דער איבערגעלאזענער צייטונג, אויפגעמישט די טעאטער אפטיילונג, אריינגעקוקט, און. דער אטעם האט זיך מיר אפגעשטעלט אין האלז. איך צוהוסט זיך, וויל נאכאמאל א קוק טאן, אבער דא דערהער איך טריט ווארף אוועק די צייטונג און פארנעם מיין פריערדיגן פלאץ, אזוי ווי איך וואלט זיך די גאנצע צייט פון ארט ניט גערירט. אבער איך ווייס שוין, איך בין דער רוסישער שעקספיר, דער גאגאל, דער, דער, דער, ווייל מיין פיעסע שטימע פון בלוט, און נאך פיר אנדערע זענען אויסגעוויילט געווארן און האבן באקומען דעם פרייז. טאטע זיסער, און די וועלט קערט זיך ניט איבער? אלסדינג איז רואיג, געוויינלעך, און איך דארף זיצן דא אין א ווינקל אויף דעם רייכן אומבאקוועמען בענקל און ווארטן, און ניט קענען אפילו אויפשפרינגען, אויסשרייען, זיך צעלאכן. דער וואזשנער מאן געפינט זיין צעקנייטשטע צייטונג און ווארפט א בייזן בליק אויף מיר. איך מאך זיך נאך מער אומשולדיג און רוף אין געדאנק דעם הויכן לאקיי ער זאל וואס גיכער קומען און מיך ראטעווען. דער לאקיי באווייזט זיך און פירט מיך אריין אין קאבינעט פון יעווא סיאטעלסטווא. א מאן אביסל נידריגער פון מיר, בלאנד, ווי בלאנד קען נאר זיין, מיט העל גרויע נאאיווע קינדערשע אויגן, אן עלעגאנטע פענסנע אויף דער קליינער נאז, האָט מיך געבעטן זיצן. אין זײַן כּמעט װײַבערישן, אױסגעהאָדעװעטן קלײנעם הענטל האָט ער געהאַלטן דעם ביאַליסטאָקער בריװ, אומגעפֿער אַזױ װי אַ מענטש האַלט אַ הײסע בולבע. עס איז געװען קלאָר, אַז דער גרױסער קינסטלער אױף די אויף דעפיציטן איז געווען צעטומלט און ניט געוואוסט וואס מען טוט מיטן בריוו. מיין קוזינע שרייבט מיר איך זאל אייך העלפן, איר קענט זי גוט? איך האב טרובעצקאיא קיינמאל ניט געזען אבער דאס האט מיר ניט געשטערט צו זאגן, א רייצנדע דאמע, א גוט הארץ. עלטער געווארן, הא? נו, וואס קען מען מאכן, אביסל עלטער, יא, דאס איז אמת. און וואס קען איך טון פאר אייך? איך האב דערציילט די זאך, ער האט זיך אנגעשטרענגט עפעס צו פארשטיין, אבער האט ניט פארשטאנען גארנישט. אויב אייער ברודער, ווי איר זאגט, האט אזא גוטן אטעסטאט פול מיט פינפן, וועט ער שוין אריינגענומען ווערן מיט דעם זאקאן באזשי אדער אן דעם? ניין, מען וועט אים ניט ארייננעמען, ווייל עס זענען פאראן ניט מער ווי פינף אידישע וואקאנסיעס.

דערקונדיגט אביסל ערגערליך. איך האב נישט געגלויבט מיינע אייגענע אויערן און אויגן. אט שטייט פאר מיר א רוס, א וויכטיגע פערזענליכקייט, א געבילדעטער אינטעליגענטער מענטש וואס איז נאענט צו דער רעגירונג, נאענט צום צאר, נעמט א גרויסן אנטייל אין דעם קולטור-לעבן פון לאנד, און ער ווייסט גארניט אז מען מאכט אן אונטערשייד צווישן אידן און קריסטן. און מען מאכט עס שוין יארן לאנג אויף שריט און טריט און ער האט קיינמאל ניט געהערט פון דעם, מיר דארט אין דער טשארטא צאפלען זיך און ציטערן פון דעם אונטערשייד און ער דא פון דער אנדערע זייט פון דער אידישער געטא ווייסט גארנישט אז די טשארטא געטא עקזיסטירט. ער האט געקוקט אויף מיר מיט זיינע העל גרויע אויגן, איך האב געקוקט אויף אים און מיר ביידע האבן זיך געוואונדערט איך ווייס ניט ווער פֿון אונדז מער. מיט אַ פּאָר קורצע ווערטער האָב איך אים דערקלערט ווי די זאַך שטייט מיט ייִדישע סטודענטן. אָבער דאָס איז ניט גערעכט. ייִדן זענען פּונקט אַזעלכע מענטשן ווי קריסטן, האָט ער מיך אינפֿאָרמירט. מיר איז געקומען דער געדאַנק אַז ער מאַכט חוזק פֿון מיר. אָבער ניין, ער מיינט עס גאַנץ ערנסט. ער קוקט אויף מיר בלאנד פריינדליך און וויל מיר העלפן, אבער ער פארשטייט נעבעך פארט ניט וואס עס טוט זיך אונטער זיין נאז. איך האב זיך אנגענומען מיט מוט און אים געבעטן, ווען איר וואלט געזאגט א גוט ווארט דעם מיניסטער ירמולאוו וועגן מיין ברודער, וואלט מען אים זיכער אריינגענומען אין אינסטיטוט. אבער איך קען ניט ירמאלאוון פערזענליך, איך האב זיך קיינמאל ניט געטראפן מיט אים. א שאד א יונג מענטשליך לעבן האב איך ניט אפגעלאזט. יא, זיכער, זיכער, און איר זענט אויך א סטודענט פון דעם וואלד אינסטיטוט, לערנט איר זיך גוט? ניין, ניט זייער גוט, ווייל איך שרייב. וואס שרייבט איר אזוינס? סקיצן, דראמען, וואשע סיאטעלסטווא, אט האב איך היינט באקומען א פרייז פאר מיין דראמע. ווסעוואלאשסקי איז געבליבן שטיין מיט אן אפן מויל. איצט האט ער אוודאי געטראכט אז איך מאך פון אים חוזק. א פרייז? ניט אין דעם סווארינסקי קאנקורס? האט ער זיך מיסטרויאיש אפגערופן. יא, עס איז היינט פארעפנטליכט געווארן אין דער נאוואיע וורעמיא, האב איך געזאגט. ער האָט אָנגעקלונגען און דער ריז דער לאַקײ האָט זיך באַװיזן אין דער טיר. ברענגט מיר די הײַנטיקע נאָװאָיע װרעמיא! האָט באַפֿױלן װסעװאָלאָשסקי. אַ מאָדנער, כּמעט פּסיכאָפּאַטישער געדאַנק קומט מיר אין קאָפּ אַרײַן. אין דער נאָװאָיע װרעמיא איז קײן װאָרט ניטאָ װעגן מיר און װעגן דעם קאָנקורס אין גאַנצן. דאָס, װאָס איך האָב נאָר װאָס דורכגעלײענט אין װאַרט-צימער, איז אַ האַלוצינאַציע, עס האָט זיך מיר נאָר אױסגעדוכט.

װאָס טראַכט איר װעגן איר? אַ װוּנדערלעכע שױשפּילערין, ניט אַזױ? װאָס איז אײַער מײנונג? װי דורך אַ כּישוף בין איך מיט אַ מאָל געװאָרן בײַ אים זײער װיכטיק. ער האָט געװאָלט װיסן מײַן מײנונג װעגן דעם און װעגן יענעם, דערצײלט די דערפֿאַרונגען, װעלכע ער האָט געהאַט אין טעאַטער, באַקלאָגט זיך אױף קוגעלן, װעלכער איז אַ מאָל אָנגעפֿאַלן אױף אים, און יעדע װײַלע זיך אַלײן איבערגעהאַקט מיט זײַן מערקװירדיק, מערקװירדיק. אפגעזעסן בין איך ביי אים אסאך לענגער ווי איך, און זיכער ער אליין האט עס דערווארט, און ווען איך האב זיך ענדליך אויפגעהויבן האט ער אויסגערעדט, ווי געזאגט קען איך ניט דעם מיניסטער יערמאלאוו פערזענליך, אבער איך וועל פרואוון צו אים צוקומען, דערקלערן אים אז אייער ברודער מוז ווערן א סטודענט, איר וועט שוין הערן פון מיר. אדיע. מערקווירדיג. איך בין אוועק א גליקליך צעטומלטער. איך האב אליין ניט געוואוסט וועגן וואס איך זאל טראכטן פריער, וועגן מיין ברודער און דעם מיניסטער, אדער וועגן זיך אליין און מיין פרעמירטע דראמע. דריי טעג שפעטער אין אוונט האט עמיצער שטארק אנגעקלונגען ביי דער טיר פון מיין באשיידענער וואוינונג. עס האט אויסגעזען ווי א פאליציי-אבלאווע איבערפאל. א דווארניק איז אריין אין קארידאר טאָפּטשענדיק מיט זײַנע שװערע שטיװל. הינטער אים איז געגאַנגען מײַן אַלטער באַקאַנטער, דער הױכער װאַזשנער לאַקײ פֿון דעם צאַרישן װינטער-פּאַלאַץ. דאָס האָט דער דװאָרניק, אױס רעספּעקט צו דעם לאַקײ, אַזױ שטאַרק אָנגעקלונגען. אַ בריװ צו אײַך פֿון זײַן דורכלויכט, האָט דער לאַקײ געזאָגט און מיר איבערגעגעבן דעם בריװ מיט אַ קרױן אױפֿן קאָנװערט. איך האב גערעדט מיט מיניסטער יערמאלאוו, אייער ברודער איז אריינגענומען געווארן אין וואלד אינסטיטוט, איך גראטוליר אייך, פירשט וסיעוואלאזשסקי. איך האב באלד אפגעקלאפט א טעלעגראמע קיין ביאליסטאק אז מיין ברודער זאל קומען קיין פעטערבורג וואס גיכער. באמערקונג, מיין ברודער יעקב פערלמאן איז איצט איינער פון די אנערקענט.

כּמעט שפּילנדיק זיך, מאַכט דער מחבר באַקאַנט זײַנע לעזער מיט די שװערסטע פּראָבלעמען פֿון װיסנשאַפֿט. זײַנע ביכער האָבן איצט פֿאַרנומען אין סאָװיעט-רוסלאַנד דעם פּלאַץ פֿון די אַמאָליקע אוטשעבניקעס, לערנביכער, װעלכע פֿלעגן אַזױ אָפּשטױסן און אָפּשרעקן די שילער אין מײַן צײַט. זײַנע אַרבעטן זענען אױך באַקאַנט און װערן געשעצט אין אױסלאַנד. איך געדענק, ווי פראפעסאר איינשטיין, ווען איך האב זיך געטראפן מיט אים אין בערלין, האט מיר באמערקט מיט אנגענעמע פארוואונדערונג, איר זייט דאס דער ברודער פון יעקב פערעלמאן? מיט עטליכע יאר צוריק, ווען רוסלאנד האט געפייערט דעם פֿינף און דרײַסיק יאריגן יוביליום פון מיין ברודער, האב איך אים אנגעשריבן א בריוו און דערמאנט וועגן דער ראלע וואס פירשט וסיעוואלאזשסקי האט געשפילט